לעילו נשמת מרת סרונה בת רבי אברהם הכהן עליה השלום ליום היארצייט שלה י א מנחם אב.
משיחת י א מנחם אב תש ל ח. מיט וואס טיילט זיך אויס דער טאג פון די פריערדיגע און שפעטערדיגע, וואס דאס איז גלייך אויף מארגן נאך דעם תענית פון תשעה באב? וואס דערפון פארשטייט מען אז דאס דארף דערמאנען דעם זאך פון דעם תענית וויבאלד און זיין סיבה פארוואס מען פאסט, און אויך צו אונטערשטרייכן אז דאס איז שוין נאכן תענית, וואס אין ביידע זאכן איז דא אן אנווייזונג און אן אפלערנונג פאר יעדער אידן, ווי געזאגט פריער. סיי אן ערוואקסענעם און סיי א קינד, און וויבאלד המעשה הוא העיקר, אז דער עיקר איז אז דאס זאל אויך ארויסקומען און אראפקומען אין טאן בפועל, איז אויכעט די אנווייזונג פארבונדן אויכעט מיט מעשה בפועל. ועל הסדר, וואס איז די זאך פון תענית וואס דאס דערמאנט אונז, ביז אויף אזא מין אופן אז מען עסט ניט דעם גאנצן מעת לעת אויכעט, ניט נאר דעם טאג נאר א גאנצן מעת לעת סיי דעם נאכט און סיי דעם טאג, איז אויך דאס דער עיקר דערמאנען די סיבה דורך וועלכע מען איז געקומען צום פאסטן. וואס דאס איז דאך דורך דעם חורבן, וואס דורך וואס איז געקומען דער חורבן, איז דאס ווי מען זאגט אין תפילות, ומפני חטאינו גלינו מארצינו, איבער דערויף וואס האט געפעלט אין מקיים זיין מצוות, און מען האט געטאן אין אן אנד, אין א פארקערטן וועג, איז דאס האט געבראכט דעם חורבן וואס חרב בית מקדשנו, און אויכעט מען איז אוועקגעגאנגען אין גלות, און דאס דערמאנט מען יעדער טאג אין דעם זעלבן. טאג אין חודש, סיידן ווי דאס קומט אויס אין שבת ווי היינטיגן יאר וואס שבת קען מען, טאר מען דאך ניט פאסטן, לייגט מען דאס אפ אויף מארגן, אז בשעת מען דארף פאסט דערמאנט מען זיך אויף דער סיבה. פאר וועלכע דאס האט געבראכט צו פאסטן כדי צו טון אין דעם, ווי גערעדט פריער אז המעשה הוא העיקר, צו טון אין דעם אויף קלענער מאכן די סיבה וואס דורך דערויף וועט מען אויכעט קומען צו דעם גאנצן בטל מאכן דעם גלות און קומען צו דער גאולה, וואס דאס איז דער רמז און די אנדייטונג און די אפלערנונג. פון דעם מארגן פון נאכן תענית, אזוי ווי מען האט שוין אפגעפאסט און מען האט אנגענומען גוטע באשלוסן, וואס דורך דערויף וועט מען מער נישט קומען צו חטאינו, דארף מען דאך גרייטן צו דער גאולה פון דעם גלות, ובקרוב ממש גאר אינגיכן דורך משיח צדקינו. וואס האט עס א ספיציעלע פארבינדונג מיט קינדער, איז דאס וואס די גמרא דערציילט אז איינע פון די הויפט זאכן וואס צוליב דערויף איז לכאורה געווען דער חורבן, איז אט דאס וואס מען האט מבטל געווען קינדער פון תלמוד תורה, פון לערנען תורה. וואס הגם ס'איז דאך דא נאך פילע סיבות ווי די גמרא און מדרשים דערציילן פארוואס איז געווען דער חורבן, איז פאר יעדער סיבה אליין איז גענוג פארשטאנדיג פון דערויף וואס אונזערע חכמים זאגן אז דאס איז גענוג אויף ברענגען א חורבן, און איינע פון די זאכן וואס מען רעכנט אויס וואס האט א ספיציעלע. פארבינדונג מיט קינדער, אז דאס איז געקומען דורך דערויף וואס מען האט מבטל געווען קינדער פון לערנען תורה, וואס דאס אונטערשטרייכט די העכסטע וויכטיגקייט פאר יעדער אידיש קינד צו לערנען תורה, און וואס לערנען תורה דאך פארבונדן מיט לימוד מביא לי איז דאך לימוד מביא לידי מעשה. פארבונדן אז דאס זאל ברענגען צו מקיים זיין מצוות, וואס דאס אונטערשטרייכט אויכעט תשעה באב מיט זיין פאסטן, א יעדער קינד דארף זיך דערמאנען און געדענקען דערפון פון די אלע טעג וואס קומט נאכדערויף, אז אין זיין לערנען תורה און פירן זיך ווי תורה ווייזט אן, זיין א תורה קינד הענגט אפ. דער גאנצער צושטאנד פון אים און פון זיינע עלטערן און פון זיין גאנצער שטאט און פון דעם גאנצן אידישן פאלק ביז וואנעט אז אין דערויף הענגט אפ אז זאל צוריק אויפגעבויט ווערן דער בית המקדש און זאל קומען די גאולה שלימה.
ג' חלקים משיחות י ב תמוז תשמ"ד. יש לקשר זה מיט א צווייטן ענין וואס דאס איז פארבונדן מיט עקבתא דמשיחא, און דאס איז וואס דער ראגאטשאווער טענה'ט אז דער ענין פון בנין בית המקדש און חורבן בית המקדש, אין חורבן בית המקדש איז דאס א דבר נמשך. ס'נישט דער פשט אז דער בית המקדש איז חרוב געווארן מיט קארגע צוויי טויזנט יאר צוריק, און פון דעמאלט האט מען אן אבילות ישנה, וואס דערפאר אז ס'קומט תשעה באב און די דריי וואכן וכיוצא בזה בכל יום זאגט מען ותחזינה עינינו און מ'איז מתפלל על הגאולה וכו' אויף א זאך וואס האט געטראפן מיט העכער ניינצן הונדערט יאר צוריק, זאגט ער ניין. אז דער חית דער חורבן בית המקדש איז דאס בכל יום ויום במילא איז דערפון פארשטאנדיג ווי אזוי ס'דארף זיין דער געשריי עד מתי בכל יום ויום און זאגט אז דאס איז גאר א בפירוש'ע ירושלמי וואס שטייט אין ירושלמי אז כל מי שלא נבנה בית המקדש בזמנו איז כאילו חרב בית המקדש בזמנו דורכגעגאנגען נײַנצן הונדערט יאר מיט נאך יארן לאחרי זה. וויבאלד אז ביום חמישי פרשת פנחס און שוין לאחרי תפילת מעריב ולא נבנה בית המקדש דארף מען וויסן זיין אז ס'דארף זיין דער געשריי אויף דער גאולה כאילו חרב ביום חמישי פרשת פנחס.

וכאמור, ס'איז נישט א ענין פון א פשט'ל, דאס איז א הלכה אין תורה, אז אין תורה שטייט מי שלא נבנה בית המקדש בימיו איז כאילו כך וכך, שטעלט מען זיך פאר בשעת וואס נשרף בית המקדש און דערביי שטייט א איד וואס איז א הארטער איד, א שטיינער איד מיט א לב האבן, און זעט ווי אזוי ס'חרב בית המקדש בימיו, וואלט ער זיך געקערט א וועלט, זאגט תורת אמת און תורת חיים הוראה בחיים, קער א וועלט היינט! וכאמור ס'דא א חיוב אויפן אייבערשטן בכל יום ויום מחדש. ס'דא דער חיוב וואס ער מצד וואס ער האט זיך מתחייב געווען בזמן שחרב בית המקדש, דערנאך קומט צו א חיוב חדש בכל יום ויום מחדש אויפן אייבערשטן ער זאל אויפבויען בנה ביתך כבתחילה. און נאך מער, מקדש אדני כוננו ידיך, א בית המקדש נצחי במהרה בימינו ממש ותיכף ומיד ממש בשמחה ובטוב לבב, לחיים!